אזוי ווי ס'איז שוין דורך דער הייליגער יום טוב פסח און אונז גיימער שוין אריין זיך צוגרייטן צו מתן תורה, האב איך געוואלט אביסל רעדן אז מ'זאל וויסן אין וואסערע א הויעכע צייט אונז געפינמער זיך יעצט. דער הייליגער רמבן ברענגט אין פרשת אמור אז די יעצטיגע זיבן וואכן, דאס איז אזוי ווי חול המועד, וועגן דעם האט נישט קיין שבועות קיין חול המועד, ווייל צווישן פסח און שבועות דאס איז דער חול המועד, און א מענטש דארף זייער געווארנט זיין ער זאל נישט. אנברענגען די צייט פאר גארנישט ווייל דאס איז זייער הייליגע צייטן, און זאגט ער וספרתם לכם ממחרת השבת מיום הביאכם את עומר התנופה שבע שבתות תמימות תהיינה עד ממחרת השבת השביעית תספרו חמישים יום והקרבתם מנחה חדשה לה'. מען האט געברענגט פארן אייבערשטן שעורים, פארוואס עפעס שעורים? מען האט געשניטן די שעורים דעם צווייטן טאג פסח, אפילו אום שבת. דאס איז געווען די צדוקים האבן געהאלטן אז ממחרת השבת הייסט זונטאג, חזל האבן געוויסט נאר ממחרת השבת הייסט מען דעם טאג פסח, אפילו ווען ס'געפאלט זיך אום שבת האט מען יענעם געפרעגט, האסט צוגעבינדן א מגל? יא! גייסט יעצט שניידן? יא! דו ווייסט אז ס'איז היינט שבת? יא! און דו גייסט שניידן? יא! אזוי ברענגט די משנה באריכות דארטן מסכת מנחות. עכ"פ, מען האט געברענגט שעורים, וואס עפעס שעורים? שעורים איז דאך א מאכל בהמה. איז דער חינוך מסביר ווייל שעורים ווערט זייער שנעל געצייטיגט, אסאך שנעלער ווי חיטה. פארן אייבערשטן ברענגט מען די מינוט מען קען אים ברענגען עפעס ברענגט מען אים. דאס איז געווען די שעורים. נאכדעם איז געקומען, מען האט געציילט נײַן און פֿערציק טעג האט מען געברענגט חיטה. חיטה דאס איז שוין געווען אפילו פון חמץ האט מען דאס געמוזט ברענגען, ווייל מען האט זיך אזוי אויסגעארבעט מיט די קבלת התורה אז שעורה איז דאך א מאכל בהמה, ווערט מען פון א בהמה ווערט מען א מענטש, יעצט יעדער האט זיך אביסל אויפגעהויבן צום אייבערשטן, ס'איז געקומען פסח, מען האט אויסגעגעבן אסאך געלט צוצוגרייטן דעם פסח מיט אלעם, איז במילא איז די פסח ברוך השם דורך אזוי ווי עס דארף צו זיין, אבער יעצט דארף מען זען וואס טוט זיך ווייטער. איז קודם כל דארף מען געדענקען אז מען דארף מתפלל זיין אויף פרנסה, שטייט אין ספר מטה משה, סימן תרס ט, זאגט ער נאך א טעם פארוואס מען ציילט ספירה, ווייל די וועלט זארגט זיך פון פסח ביז שבועות, סיי אויף די תבואה און סיי אויף די ביימער, אזוי ווי ס'שטייט אין מסכת ראש השנה דף ט ז עמוד א, אמר רבי יהודה משום רבי עקיבא מפני מה אמרה תורה הביאו עומר בפסח, פארוואס האט דער אייבערשטער געזאגט ברענגטס מיר א עומר אין פסח?

געגעבן די מצוות ווייל די מענטשן זארגן זיך וואס גייט זיין וכי תאמרו מה נאכל, זאגט דער אייבערשטער טוטס תשובה צו מיר, בעטס ענק ביי מיר, איך בין דאך מרחם על הארץ ומרחם על הבריות, איז במילא וועל איך זען אז ס'זאל זיין אלעס. ס'איז אבער דא איין זאך וואס מען דארף וויסן, ס'שטייט אם אין קמח אין תורה, איז במילא געבט אונז דער אייבערשטער אז ס'זאל זיין קמח, אבער מען דארף אבער וויסן אם אין תורה אין קמח. מען דארף וויסן אז מען דארף זיך אריינלאזן אינעם ענין פון לימוד התורה. יעצט, ס'ווערט געברענגט אין חינוך, פארוואס דארף מען ציילן ספירת העומר? מען זאל ווייזן דעם חשק וואס מען האט מען זאל צוקומען צו קבלת התורה. יעצט, די שאלה איז, מענטשן זענען דורכגעגאנגען פסח, פסח האט מען געזען ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי, יחזקאל בן בוזי האט האט געזאגט, ס'האט זיך מיר געעפנט די הימלען, איך האב געזען דעם גאנצן מרכבה עליונה, איך האב געזען אז דער אייבערשטער כביכול זיצט, אויף זיין כסא הכבוד, פארשטיי מיר נישט וואס דאס איז אבער ער האט געזען זאכן, דאס איז די הפטורה פון שבועות, סאו אויב יחזקאל הנביא האט געזען די אלע זאכן און ער געווען דער גרויסער נביא, איז לכאורה די מענטשן וואס זענען געגאנגען יציאת מצרים, שטייט אז ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי, נו איז אויב אזוי פארוואס זענען זיי נישט אלע געווארן גראד נביאים, און וואס איז דער חילוק צווישן א שפחה על הים מיט יחזקאל בן בוזי, דער מדרש זאגט אמר ברכיה. בוא וראה קום און זע כמה גדולים יורדי הים, ווי גרויס זענען געווען די וואס זענען געגאנגען אראפ אין ים, פאר זיי וואס איז געשען קריעת ים סוף, משה כמה נתחבט ונתחנן לפני המקום, משה רבינו האט אסאך מאל געבעטן דעם אייבערשטן עד שראה את הדמות, ביז ער האט געזען כביכול דעם אייבערשטן שנאמר הראני נא את כבודך אמר לו הקדוש ברוך הוא לא תוכל לראות את פני, דו קענסט נישט, ובסוף הראה לו האט ער אים געוויזן בסימן שנאמר והיה בעבור כבודי וראית את אחורי ופני לא יראו, החיות הנושאות את הכיסא אינם מכירים את דמותו של הקדוש ברוך הוא, די חיות וואס זיי טראגן די כיסא הכבוד, ס'אלץ העכערע ענינים וואס מען פארשטייט נישט, אבער וויפיל מען קען פארשטיין זאגט דער מדרש אז די אלע חיות זעען אפילו נישט דעם דמות פונעם אייבערשטן. בשעה שמגיע זמנם לומר שירה, ווען ס'קומט צייט זאלן זאגן שירה, הם אומרים באיזה מקום הוא, זיי זאגן אליינס, דארט ווי דער אייבערשטער איז, זיי ווייסן נישט. איה מקום כבודו, ברוך כבוד השם ממקומו, אין אנו יודעים, אונז ווייסט מען נישט אם כאן הוא אם במקום אחר, אלא בכל מקום שהוא ברוך כבוד השם ממקומו. ועולי הים די וואס זענען געגאנגען אין ים סוף כל אחד ואחד מראה באצבעו ואומר זה קלי ואנוהו, זיי האבן געוויזן אויפן אייבערשטן דאס איז ער, יעצט לכאורה וואלט דאך דאס געווען די בעסטע מאמענט אז מען זאל געבן די תורה הקדושה, דער אמת איז צוויי מאל האט זיך דער אייבערשטער מתגלה געווען אויף די וועלט, איינמאל געווען ביי. בארג סיני, און איינמאל איז געווען ביים ים, ביים ים איז ער געווען כגבור ואיש מלחמה, און ביים בארג סיני איז ער געווען כזקן מלא רחמים. נו וואס האט מען געדארפט ווארטן אויף בארג סיני, מען האט דאך געקענט געבן דא, יעדער איז געווען א נביא. זאגט ר' חיים שמואלעוויטש אין מאמר י"ד אין תשל"ג זאגט ער א מורא'דיגן יסוד. אז אפילו ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי במראה הנבואה, אזוי שטייט אין מכילתא אין בשלח, און דעסטוועגן דאך וואס איז געווען איז אז דער אייבערשטער האט אונז ארויפגעשלעפט אויף א הויעכע מדריגה פסח, מ'איז געווען אין מ"ט שערי טומאה, ער האט געזען ווען אונז בלייבן מיר נאך דארט נאך אין איין שעה וואלט מען געווען פארפאלן אויף אייביג. האט ער אונז ארויף געשלעפט און ער האט אונז געשטעלט אויף הויעכע מדריגות, אן א דעם וואס אונז זאל מיר הארעווען דערויף און אן א דעם וואס אונז זאל מיר לערנען און אן א דעם וואס אונז זאל מיר זיין ווערט. נאך דעם האט דער אייבערשטער אונז געזאגט, דו זעסט וויאזוי איך האב דיך ארויף געשלעפט, אזוי וויל איך זאלסט ארבעטן ניין און פערציג טאג זאלסט צוריק קומען צו די זעלבע הויעכע מדריגה. זאגט ר' חיים שמואלעוויטש א מורא'דיגע זאך, דער ראתה שפחה על הים, זי איז נישט געווארן נאך דעם א נביא? זי האט געזעהן מער ווי יחזקאל בן בוזי אבער קיין נביא איז זי נישט געווארן, פארוואס? ווייל זי האט נישט געהאט דעם הכנה צוגרייטן זיך אז זי זאל מקבל זיין די תורה, און זי האט נישט געהאט דאס אז מ'האט מקבל געווען אויף זיך דעם עול תורה, און נאר דאס מאכט אז מ'זאל קענען צוקומען צו הויעכע מדריגות. ווען נישט פארלירט מען עס גראד. יעצט ר' חזקל לעווינשטיין זאגט אין זיין ספר ממזרח שמש אין פרשת בשלח זאגט ער, א מענטש איז אזוי אריינגעטון אין זיין טבע אז אפילו ווען ער זאל זען ניסים גלויים קען ער זיך נישט צוברעכן די טבע, אפילו א מענטש זעט ניסים גלויים עט ער ווייטער צוריקגיין צו זיינע נארישקייט מיט זיינע שלעכטע מידות. זאגט ער ביי אליהו הנביא געפינען מיר ווען ער האט געוואלט מאכן דעם גרויסן נס אז ער האט אראפגעברענגט פייער פון הימל און ס'האט פארברענט די קרבנות מיט די מזבח האט ער געבעטן רבונו של עולם ענני השם ענני זאגט די גמרא איין ענני איז אז כ'זאל קענען אראפברענגען דעם פייער אויפן מזבח די צווייטע ענני איז מ'זאל נישט זאגן ס'איז מעשה כשפים ווייל אז טאמער ס'איז סתם געשען א נס קען מען עס אפלאכן אויכעט. אפילו עס קומט אראפ פייער פון הימל, מען דארף נאך האבן גרויס רחמים אז יענער זאל מודה זיין ס'איז געווען א נס. איז האט ער געזאגט ר' חאצקל לעווינשטיין האט נאכגעזאגט פונעם אלטן פון קעלם אז די צווייטע בקשה שלא יאמרו מעשה כשפים איז א גרעסערע נס ווי ס'זאל אראפקומען פייער פון הימל, ווייל מכניע צו זיין א פארשטאפט מענטשנ'ס הארץ און ער זאל מודה זיין אינעם נס, דאס איז די גרעסטע פלא וואס איז דא.

סך הכל איז לוט געווען דער זיידע פון משיח, באט עניוועי, שטייט אין פסוק ויהי כמצחק בעיני חתניו, זיי האבן געלאכט, דאס איז אין בראשית קאפיטל י"ט פסוק י"ד, זיי האבן זיך אויסגעלאכט, איז פרעגט דער שם משמואל, פארשטייט דאס נישט, זיי האבן געזען א מורא'דיגע פלא, די גאנצע שטאט פון קליין ביז גרויס, מנער ועד זקן זענען אלע געווארן בלינד רחמנא לצלן הכו בסנוורים און זיי זוכן די טיר פון לוט און זיי טרעפן עס נישט וילאו למצוא הפתח הער וואס דא טוט זיך זיי שטייען לעבן די טיר און זיי טרעפן עס נישט דאס איז דאך אזא נס נפלא שאין כמוהו יעצט וואס גייסטו יעצט זאגן פאר די מלאכים איך לאך פון דיר? איך מאך מיך נישט וויסנדיג? זאגט ער יא! אזוי ארבעט עס, אז ס'איז נישט דא קיין תורה און ס'איז נישט דא קיין יראת שמים קענסטו זען די גרעסטע ניסים און די הארץ בלייבט ווייטער פארשטאפט. ס'געפינען מיר אויכעט, רשי ברענגט אין פרשת שלח, למה נסמכה פרשת מרגלים על פרשת מרים, לפי שלקתה על ענין דיבה, מ'האט דאך זי געשלאגן וועגן רעדן לשון הרע, ורשעים הללו דאס איז די מרגלים ראו האבן געזען ולא לקחו מוסר און זיי האבן נישט גענומען קיין מוסר. כאטשיג ס'איז דאך געווען א מורא'דיגער נס, שטעל דיר פאר וואס דא איז געווען, און מ'האט געווארט זיבן טאג גאנץ כלל ישראל, זי איז געווען פול מיט קרעטץ, וואס זי האט גערעדט אויף משה רבינו, און זי איז אויסגעהיילט געווארן, האבן זיי געדארפט וויסן, לאמיר נישט רעדן לשון הרע אויף ארץ ישראל, ניין, קענסט זען וויפיל ניסים דו ווילסט, ס'וועט דיר גארנישט העלפן. סאו וואס איז יעצט די גאנצע ציל? די ציל איז אז מ'זאל צוקומען צו קבלת התורה, מ'זאל אויף זיך מקבל זיין די תורה, און דעמאלטס וועט מען זען ויאמינו בה' ובמשה עבדו. יעצט. ס'ווערט געברענגט אין חינוך און אין אנדערע ספרים אז דער ענין פון מקרב זיין דעם אומר איז אז מען טוט מכיר זיין אז דער אייבערשטער איז דער וואס ער געבט אלעס, מען נעמט די ערשטע תבואה וואס ווערט באשאפן פון די שעורים און מען געבט דאס פארן אייבערשטן, מען איז עס מקרב. מען דארף אויכעט. ברענגען צום אייבערשטנ'ס הויז, דאס מיינט מען דארף עס ברענגען צום בית המקדש, כאטש ס'איז דאך געוואקסן ביי דיר אין פעלד, ס'געהערט דעם אייבערשטנ'ס, מיט דעם וואס דו ברענגסט עס אין בית המקדש ווערט עס נאכדעם די מענטשנ'ס. און וועגן דעם אז מ'איז מקבל אויף זיך די זיבן וואכן דעם עול תורה, אויף צו בלייבן מיט דעם פארשטייט זיך, קען מען שוין אנהייבן צו עסן חיטים אויכעט, ווייל דעמאלטס. חיטים איז שוין א מאכל אדם, א מענטש איז א בהמה, אדם פרא יולד, אז ער ארבעט זיך אויס מיט די תורה ווערט ער א מענטש. יעצט, די זיבן טעג פון ספירת העומר איז אויך געמאכט מען זאל צוקומען צו קבלת התורה, און ס'איז אויך געמאכט מען זאל זיך אויסלערנען פונעם הייליגן תנא רבי עקיבא און פון זיינע תלמידים אסאך גוטע מידות, וועגן דעם הייבט מען יעצט אן שוין פרק וואס איז פול מיט גוטע מידות, מען דארף אנהייבן צו טון. איינע פון די זאכן וואס איך וויל יעצט רעדן איז וועגן רצופין, לערנען רצופין תורה. רבי עקיבא ברענגט די גמרא אין מסכת כתובות, דף סב עמוד ב, ער האט חתונה געהאט מיט זיין ווייב, כלבא שבוע געווען אזוי רייך, די גמרא זאגט אז ער מיט נאך צוויי עשירים האבן אויסגעהאלטן גאנץ ירושלים דריי יאר, ווען נבוכדנצר האט ארומגערינגלט ירושלים, און עס איז געווען אין יוצא ואין בא, האבן זיי געהאט גענוג געלט אויסצוהאלטן גאנץ ירושלים דריי יאר. עניוועי, און זי האט געזען אז רבי עקיבא איז זייער זייער א הייליגער מענטש. זי האט געזען ער האט אין זיך מורא'דיגע מידות טובות, זי האט געזען ווי ער פאשעט די שעף פון כלבא שבוע, און זי האט געזען אז ער איז גאר א געהויבענער מענטש. דער מהרש"א זאגט זי האט געזען צניע, דאס מיינט ער האט געהאט גוטע מידות, און אויך ומעלי ער געווען א געהויבענער מענטש דאס מיינט ער איז געווען נוח לבריות. ס'איז דא א מעשה וואס ס'ווערט געברענגט אז ווען ער איז נאך געווען אן עם הארץ, זעהט אויס אז ס'איז געווען נאכדעם ווען ער האט חתונה געהאט, און ער איז געגאנגען זוכן נעבעך פרנסה ווייל דער שווער האט דאך שוין נישט געוואלט וויסן פון די טאכטער, איז במילא איז געווען צרות. יעצט איז דא א גמרא אין מסכת שבת דף קכ"ז עמוד ב, ברענגט די גמרא ס'איז געווען א מעשה איינער וואס ער איז געגאנגען פון גליל העליון, ער איז געגאנגען פון אויבן דארטן איך ווייס פון מירון צי וואו אין די געגנט, און ער האט זיך פארדינגען פאר א באלעבאס אין דרום, ער איז אראפגעגאנגען פון גליל העליון אויף דרום, ער האט געארבעט דריי יאר, ס'איז געווען ערב יום כיפור, זאגט דער ארבייטער געב מיר שכר איך זאל קענען אהיים גיין און שפייזן מיין ווייב און מיין קינד, האט ער געזאגט כ'האב נישט, כ'קען דיר נישט באצאלן כ'האב נישט, זאגט ער ווייסטו וואס געב מיר געלט, כ'קען עפעס קויפן, האט ער געזאגט, געב מיר פירות, האט ער געזאגט, כ'האב נישט, האט ער, געב מיר קרקע, כ'וועל אהיימקומען, וועל זאגן מיין ווייב, כ'האב א שטיקל קרקע, האט ער געזאגט, כ'האב נישט, געב מיר א בהמה, האט ער געזאגט, כ'האב נישט, האט ער זיך נעבעך געגעבן א ווארף די כלים מיט וואס ער האט געארבעט, אויפן רוקן, און ער איז אהיים געגאנגען בפחי נפש, נישט געוואוסט וואס וועט ער זאגן זיין ווייב, כ'האב געארבעט דריי יאר, כ'האב גארנישט, נאך יום טוב. געגאנגען דער באלעבאס און ער האט גענומען זיין גאנצן שכר וואס ער האט אים געדארפט באצאלן, ער האט געהאט דריי חמורים, דריי אייזלען, איינס פון עסן, איינס פון טרינקען, און איינס פון אלע מינע גוטע זיסע זאכן, און ער איז געגאנגען און ער האט עס געטראגן ער זאל באצאלן פאר דעם ארבייטער. נאכדעם וואס זיי האבן געגעסן און זיי האבן געטרינקען, האט ער אים נאך באצאלט געלט אויך. האט אים געזאגט דער בעל הבית, זאג מיר, ווען איך האב געזאגט, ווען דו האסט געזאגט, געב מיר מיין באצאלעניש, מיין באלוינונג, וויפיל איך בין, דו ביסט מיר שולדיג, האב איך דיר געזאגט כ'האב נישט, וואס האסטו מיך חושד געווען, איך וויל דיר גנב'נען דאס געלט? זאגט ער, ניין, איך האב געהאלטן, טאמער האסטו אפשר מקדיש געווען דיין אלע נכסים פאר'ן אייבערשטן, איז עס נישט דיין. האט ער אים געזאגט, איך שווער דיר אז אזוי איז טאקע געווען, און אזוי ווי דו האסט מיך דן געווען לכף. זכות, אזוי זאל דיך דער אייבישטער אויך אייביג דן זיין לכף זכות, און ער האט אים אלעס באצאלט, אזוי ברענגט די גמרא מסכת שבת דף קכ"ז עמוד ב'. מורא'דיג אינטערעסאנטע גמרא. ווער איז באמת געווען דער ארבייטער, ווייסט עטץ? ס'שטייט נישט אין די גמרא. די גמרא בסך הכל זאגט מעשה באחד, א מענטש. עניוועי, ס'דא אין שאילתות פון רב אחאי גאון. פרשת שמות, סימן מ', שטייט אזוי. ווער ס'איז געווען דער הייליגער תנא רבי עקיבא פאר ער איז געגאנגען לערנען תורה. ער איז דער מעשה באדם אחד. שטעל דיר פאר וואס פאר אן איידלער מענטש דער מענטש איז געווען. ארבעט דריי יאר און נאך דריי יאר זאגט יענער ער האט נישט און האט אפילו נישט חושד געווען וועגן דעם. איז זיינע תפילות אייביג מקובל געווארן, ווייל ער איז געווען מעביר על מדותיו, אזוי שטייט אין בראשית רבה קפיטל ל' א, אז רבי עקיבא, זיינע תפילות האט מען גראד גענטפערט, ווייל ער איז געווען מעביר על מדותיו. ווען ער האט געדאווענט מיטן ציבור האט ער מקצר געווען, פארוואס? ער זאל נישט מטריח זיין דעם ציבור, אזוי שטייט אין גמרא מסכת יבמות דף ס' ב עמוד א'. ווען ער האט אנגעזאגט פאר זיינע קינדער וויאזוי זיי זאלן זיך פירן, האט ער אנגעזאגט דאס געדענקען איין זאך, איידלע מידות. ער האט געזאגט פאר זיין זון, אז קיין מענטש זאל אריינגיין אין דיין הויז פלוצלינג. קענסט דערשרעקן א ווייב, קענסט דערשרעקן די קינדער. ער האט אויך אנגעזאגט עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריות. געווען א מורא'דיגער איידלער מענטש, אפילו אלס אמאראץ. איי וועט יעדער פרעגן א קשיא. ס'שטייט דאך אז רבי עקיבא האט געזאגט מי יתן תלמיד חכם ואנשכנו כחמור, איז תוס' אין מסכת כתובות, דף ס' ב עמוד ב' ברענגט בשם רבינו תם, דאס איז נישט אלץ שלעכטע מידות, נאר וויבאלד ער האט נישט געקענט צוקוקן וויאזוי דער תלמיד חכם האלט זיך גרויס אויפן אמורץ ווייל ער קען לערנען. און נאכדעם האט אים אויך וויי געטוהן ווייל די חזל האבן געמאכט אז בגדי עם הארץ איז מדרס לפרושים, און וויאזוי האט מען אונז צוקומען דעמאלטס צו לערנען תורה, איז אלץ איז געווען וועגן די תורה, נישט זיין פערזענליכע אינטערעסע. יעצט ס'ווערט געברענגט פון די קבלה ספרים פון די רמ"ע מפאנו פון אנדערע וועגן דעם רבי עקיבא האט געדרשנט. את ה' אלקיך תירא, שמעון העמסוני האט געזאגט את ה' אלקיך תירא, קען מען מער נישט דרש'נען, ממילא זענען אלע את ה' אלקיך תירא'ס בטל, פארוואס? ווייל וועם גייסטו צוגלייכן צום אייבערשטן? געקומען רבי עקיבא און ער האט געזאגט את ה' אלקיך תירא לרבות תלמידי חכמים. עס ווערט געברענגט אז מיט דעם האט רבי עקיבא מתקן געווען דעם חטא וואס ער האט פיינט געהאט א תלמיד חכם. ביז צו די פערציג יאר, ווייל מיט דעם האט ער אים צוגעגלייכנט הושוה כבודם לכבוד המקום. יעצט באמת אז מען קוקט אריין אין אבות דרבי נתן אין פרק ו' ברענגט ער וויאזוי רבי עקיבא האט אנגעהויבן, ער איז נישט געווען ביי די פערציג יאר אן אלטער אמורץ און ער האט זיך געוואלט זעצן לערנען, דער אבות דרבי נתן זאגט אז רבי עקיבא איז געגאנגען אמאל אין ישיבה, אין חדר, אין ישיבה, און מ'האט אים ארויסגעווארפן. פארוואס? ווייל זיין קאפ האט נישט געארבעט, ס'האט נישט פארנומען, מ'האט זיך נישט געוואלט אפגעבן מיט אים, איך ווייס פונקטליך פארוואס, קען זיין ער איז געקומען פון גרים, אזוי ווערט געברענגט אין מדרש רבה אין בראשית רבה פרק ה אות י"א, שטייט דארט קלאר, רבי עקיבא למד תורה בקטניותו, ופירש, ער האט זיך אפגעטיילט, ער איז אוועק געגאנגען, און נאכדעם וחזר שוב בגיל ארבעים. רבי עקיבא האט זיך פורש געווען פון לימוד התורה ווייל ער האט געזען אז ער איז נישט מצליח. נאכדעם שטייט אין אבות דרבי נתן אז ער איז געשטאנען ביי דעם באר און ער האט געזען אז ס'איז דא א לאך אינמיטן האט ער געזען אז דאס וואסער האט געבארט א לאך אינעם גרויסן שטיין האט ער זיך מיישב געווען אז אויב די וואסער קענען צורייבן א שטיין וועט דאך די הארטע רייד פון תורה זיכער קענען מיין הארץ עפענען. האט ער זיך צוריק געזעצט לערנען תורה. יעצט וואס רבי עקיבא האט געזען פון די טראפן איז דא טויזענטער בחינות, איינס איז אז ס'דויערט יארן ביז ס'גייט אריין, און איינס איז אז די טראפ וואס האט דורך געלעכערט דעם שטיין איז פונקט אזוי ווייך פונקט ווי דער ערשטער טראפ פארוואס האט דער ערשטער נישט דורך געלעכערט, נאר מ'דארף אסאך אסאך דורך גיין ביז מ'קומט צו צו עפעס, איז במילא וויל איך זאגן אביסל פאר די וואס האבן ישיבות מיט תלמוד תורה'ס. עטס ווייסטס נישט וועמען עטס ווארפטס ארויס פון א חדר, יו דאונט נאו, דער חזון איש מ'האט אים אמאל געזאגט אז ער זאל, עפעס איז דא א ווילד יונגל און די מנהלים האבן געוואלט ארויסווארפן האט אים דער חזון איש געזאגט ס'איז געווען איין בעל שם טוב און איין ווילנער גאון וואס זיי האבן איבערגעדרייט די וועלט עד סוף כל הדורות זייער אור עט שיינען, דאס ביסל אידישקייט וואס אונז האמער דאס איז דער בעל שם טוב און דאס איז דער ווילנער גאון, די ליטוואקעס זענען מיטן ווילנער גאון און אונז זעמער מיטן בעל שם טוב. ממילא ווייסטו נישט וועם דו ווארפסט ארויס, די סוף האט זיך אויסגעוויזן אז יענער איז גאר געווארן א גרויסער ראש ישיבה, און ער איז גאר געווען א געווארן א קאמפעטישן, ישיבת אוהל יעקב א קאמפעטישן פאר פאנאוויטש, קענסט קיינמאל נישט וויסן וועם דו ווארפסט ארויס, סא רבי עקיבא איז אויך געווען א ישיבה בחור און מען האט אים ארויסגעווארפן, שטייט נישט אין ערגעץ, נאר לויט ווי איך זעה וויאזוי די מלמדים האבן זיך אויפגעפירט און וויאזוי די תנא דבי אליהו ברענגט אין פרק י"ח אז די מלמדים האבן געטשעפעט די קינדער, קען זיין מען האט אים געטרייט צו מאלעסטן אויך, איך ווייס שוין היינט גארנישט. ס'איז א שעים וואס איז פארגעגאנגען. מען האט אים ארויסגעווארפן. ער האט נישט געכאפט די שווערע זאכן פון די תורה. אאוט. די גרינגסטער וועג ארויס. ס'ווערט געברענגט פון רמ"ע מפאנו ווערט עס געברענגט. שטייט אז רבי עקיבא האט גע'דרש'נט תילי תילי הלכות על כל קוץ וקוץ. סיי ס'דא שעטנ"ז ג"ץ. די אותיות האבן אזעלכע תגין. אין ספר תורה יעדער אות האָט זיך אַזאַ שטיקל קרוין. אויף דעם אַלעם האָט ער געדרשנט תילי תילי הלכות. יעצט, די וועלט פרעגט אַ קשיא, וואָס עפּעס דאַרף מען זיצן שבעה? גאַנץ כלל ישראל טרויערט אויף די תלמידים פון רבי עקיבא. פאַרוואָס? וואָלטן שוין עניוועי היינט שוין נישט געווען דאָ, זיי וואָלטן שוין געווען געשטאָרבן. נאָר דער תירוץ איז, זאָגט דער רמ"ע מפאנו אַ מורא'דיגן סוד. די אלע תילי תילי הלכות על כל קוץ וקוץ, זיי האבן דאס געקענט, און אזוי ווי זיי זענען געשטארבן האבן זיי אלעס מיטגענומען און ס'נישט געבליבן קיין זכר דערפון. ווען נישט רבי עקיבא גייט צו די חכמי דרום און ער כאפט זיבן תלמידים וואס רבי עקיבא האט געשטעלט אויף דער עלטער, שטייט אין מדרש תנחומא אין סוף פרשת חיי שרה, לא היה נשאר לו תלמיד אחד קורא לו בשמו, וואלט ער נישט געהאט אפילו איין תלמיד וואס ער וואלט נאך גערופן דעם נאמען רבי עקיבא. וועגן דעם זאגט רבי עקיבא מסכת יבמות דף ס' ב' עמוד ב' אויפן פסוק אין קהלת קפיטל י א פסוק ו' בבוקר זרע את זרעך, ווען דו ביסט יונג זאלסטו אנפלאנצן דיין זאמען. ולערב, און ביינאכט, אל תנח ידיך, ווען דו ביסט שוין עלטער זאלסטו נישט אפלאזן. דרש'נט דארטן די גמרא אם היו לך תלמידים בצעירוך, ווען דו האסט געהאט תלמידים ווען דו ביסט געווען יונג, יהיו לך תלמידים בזקנותך. שאין אתה יודע איזה מהם יקיים לך, דו ווייסט נישט וועלכע עס וועלן בלייבן, זה או זה, ואם שניהם כאחד טובים. יעצט איז געגאנגען רבי עקיבא צו רבותינו שבדרום, שטעלטס אייך פאר ער איז געווען א צעבראכענער א צעשאסענער מענטש, שטעל דיר פאר, ער האט געהאט קנאפע אכט הונדערט לוויות א טאג, שטעל דיר פאר, ס'שטייט אז ס'דא א טעם פארוואס פרויען זאלן נישט נייען אין די ספירה טעג ביינאכט, ווייל פרויען זענען אויך געגאנגען באגראבן די בחורים. שטעל דיר פאר ס'איז אזויפיל לוויות געווען מ'האט זיי געמוזט באגראבן, ס'מוז דאך יעדן טאג ווערן באגראבן. און אזוי דעפרעסט צו זיין ווי רבי עקיבא איז געווען, ער זאל זיך צוריק נעמען מיט אלע כוחות, א פולן שוואונג, ווייסט אסאך מאל טראכט איך אונזער הייליגער רבי, דער סאטמארער רבי, יעדער רבי איז אזוי געווען, נאר אונזער רבי האט דאך געהאט אזא מין שיינעם גרויסן הויף אינדערהיים, מיט א געזעגנעכץ, מיט א ישיבה, מיט תלמידים, מיט אלעם, מ'האט אים אלעס צוגענומען. און ער איז געבליבן גארנישט בעירום בחוסר כל, ער איז געווען אלט פינף און פופציג יאר ווען ער איז געקומען אויף אמעריקע, אן אנדערע מענטש ריטייערט שוין אין די יארן, און דאס ביסל וואס ער האט געדארפט האבן אויף פיש און פלייש איז שוין גוט אזוי, ער וואלט שוין געהאט אפאר חסידים וואס וואלטן עס אים צוגעשטעלט, איז ער געגאנגען ער האט זיך גענומען א זייען און אקערן, ס'איז אנבעליוועבל. און די זעלבע אויך דער הייליגער בעלזער רב, ער איז געווען חרוב קראנק, פארלוירן צען קינדער, און אויף דער עלטער האט ער זיך גענומען איינפלאנצן א ישיבה און א תלמוד תורה, שטעל דיר פאר, ס'איז נישט צום גלייבן, איך האב ענק שוין געזאגט, ווען דער גערער רבי איז געקומען וויזיטן דאס ערשטע מאל דעם בעלזער רב, האט ער אים געזאגט, איר ווייסט פארוואס דער אייבערשטער האט אייך געלאזט לעבן? איר זאלט צוריק בויען דאס פוילישע חסידות. האט ער געזאגט, קלאגן קלאגט מען אויפן חורבן בית המקדש, ווייל אונז קען מיר עס נישט צוריק בויען, דאס הייסט אונזער עבודה בויעט עס צוריק אבער אונז קען מיר עס נישט פיזיקעל צוריק בויען, דארף מען קלאגן, זאגט ער, אבער אויף אן אייגענעם חורבן בויעט מען צוריק. שפעטער איז ער אמאל געגאנגען וויזיטן דעם בעלזער רב, דער גערער רבי איז אים געגאנגען וויזיטן און דעמאלטס אפגעבן א שבעה קאל, ער האט געזעסן שבעה נאך זיין ברודער בילגורייער רב. האט דער גערער רבי אים געזאגט, דער אייבערשטער זאל העלפן איר זאלט אפגעהיטן ווערן פון צער, זאגט ער, דאס זאלט איר מיר נישט זאגן ווייל איך ווייס נאכנישט וואס דאס הייסט, דאס ווארט צער האב איך נאכנישט געהאט, שטעל דיר פאר וויאזוי צדיקים ארבעטן, עניוועי, רבי עקיבא איז געווען אויסגעשעפט, א ראש ישיבה געבליבן מיט גארנישט, איז ער געגאנגען צו רבותינו שבדרום, ווער איז געווען דאס, ר' מאיר, ר' יודא, ר' יוסי, ר' שמעון, ר' אלעזר בן שמוע, און זיי. האבן צוריק געשטעלט די תורה אויף די וועלט, יעצט אין מדרש אין בראשית רבה, דאס איז אין קפיטל ס"א פסוק ג', שטייט אנדערע נעמען, ס'געווען זיבן תלמידים, ר' מאיר און ר' יהודה און ר' יוסי, ר' שמעון און ר' לאזער בן שמוע און ר' יוחנן הסנדלר און ר' לעזער בן יעקב, און ס'איז דא וואס זיי זאגן אז ס'איז געווען ר' יהודה און ר' נחמיה, ר' מאיר און ר' יוסי, ר' שמעון, ר' חנינא און ר' יוחנן הסנדלר, ס'איז נישט קיין חילוק, ס'איז געווען וועם ער האט צוריק געברענגט. און ער האט זיי אנגעזאגט זאלסט וויסן מיינע פריעריגע תלמידים זענען געשטארבן נאר ווייל ס'איז געווען עיניים צרות אלו לאלו, ותנו דעתכם, זאלטס זייער אבאכט געבן שלא תעשו כמעשיהם, און נאכדעם האט זיך אנגעפילט די גאנצע וועלט מיט תורה. יעצט, די גמרא ברענגט אין מסכת סנהדרין דף פ"ו עמוד א', סתם מתניתין, סתם משנה איז ר' מאיר, סתם תוספתא איז ר' נחמיה, סתם ספרא איז ר' יהודה, סתם ספרי איז ר' שמעון בן יוחאי, וכולהו אליבא דרבי עקיבא, אלעס וואס זיי זאגן דאס גייט אלעס לויט רבי עקיבא, ס'הייסט די גאנצע משניות אלעס אלעס איז דער הייליגער תנא רבי עקיבא, יעצט למעשה ווען רבי עקיבא וואלט ווען געפעלט אין די וועלט וואלט נישט געווען קיין תורה שבעל פה, די גאנצע תורה שבעל פה איז רבי עקיבא. און די ערשטע תלמידים די פֿיר און צוואַנציק טויזענט זיי האבן געקענט אלע תילי תילי הלכות, דאס איז שוין בטל נעבעך געווארן אויף אייביג פון אונז, דער אייבישטער האט די תורה, ווען משיח העט קומען און מעט אויפשטיין תחיית המתים וועט מען עס ווייטער האבן, אבער יעצט האמער עס נישט, יעצט זעמער ארעם, מיר האמער עס נישט, און דעם דארף מען זייער זייער וואטשען. ווען דו ווארפסט ארויס איינעם, שטעל דיר פאר רבי עקיבא איז שוין געווען ארויס, ער איז שוין געווען אוועק פון די ישיבה, ווען נישט די קלוגע פרוי וואס האט אזויפיל מיטגעמאכט אז זי זאל אים צוריק ברענגען אז ער זאל זיצן ביי די גמרא, וואלט באמת נישט געווען קיין תורה שבעל פה חלילה. וואס דער אייבערשטער האט אונז געכפה עליהם הר כגיגית איז געווען אויף תורה שבעל פה, ווייל תורה שבכתב האט מען אונז געשריגן נעשה ונשמע. דער נס פון המן מיט מרדכי מיט אחשורוש מיט אסתר המלכה מיט די נס פון פורים איז אלץ געווען תורה שבעל פה. מען האט מקבל געווען נאכאמאל די תורה שבעל פה ברצון מלמדים וואטש וואס עטס טוטס יעצט וויל איך זאגן פאר די בחורים א קליינעם דבר תורה אויכעט איך וויל ענק נישט ארויסלאזן אזוי טריי איך צו נישט צו זאגן צופיל דבר תורה ווייל איך לאז מען זאל הערן אויף קול מבשר קענט איר הערן גענוג דבר תורה איך טריי וועגן די מלחמה קעגן פעדאפיילס ס'איז געקומען יעצט פאר אזא הייליגע יום טוב ווי פסח איר ווייסט וויפיל שקויעכעס מען קאלט מיך אפ צו זאגן שקויעך האסט אונז געזאגט צו ווארענען שקויעך האסט אונז געזאגט מען זאל נישט לאזן קינדער אין מקווה שקויעך שקויעך שקויעך שקויעך שקויעך. ווען איך זאל קענען דעפאזיטן יעדן שקויעך פאר א דיים, וואלט איך געקענט אריינלייגן יעצט אפאר הונדערט טויזנט דאלער אין באנק. נישט וואס איך ברויך עס, איך זאג נאר סתם סארקעסטיקלי. סאו איך קען מיר באמת נישט אוועקגעבן די צייט צו לערנען דברי תורה, ווייל פארשטייסט דאך אליינס פארוואס, ווייל ס'איז נישט אויף דעם געמאכט. קול מבשר העט ענק זאגן אלעס. אין סאטמאר מעג מען דאך קול מבשר, זיי צאלן דארטן אפאר דאלער פאר די באהערדע, מעג מען דאך דאס אלעס טון. ברענגען אלע בחורים'ס צייט און נאך דערצו זעהן אביסל דברי תורה אינעם בלאט אין די צייטונגען און אינעם איד. באט אמאל אז איך, ווי מען זאגט, איך גיי ארויס חוץ לגדרי, ווייל איך פיל ס'קומט יעצט א נייער זמן און בחורים מ'דארף האבן חיזוק, וויל איך ענק זאגן א ווארט. מען לערנט רבי עקיבא איז געווען א גרויסער צדיק און ער איז אוועק געגאנגען לערנען, צוריקגעקומען מיט פיר און צוואנציג טויזענט תלמידים, אלעס איז זייער פיין, ס'איז ביוטיפול, אבער וואו זעמיר אונז אין די מעשה? קענען אונז ווערן רבי עקיבא? משל איך בין שוין איבער זעכציג איך זאל מיך זעצן יעצט לערנען קען איך ווערן רבי עקיבא? דער תירוץ איז יא כ'קען ווערן און יעדער בחור קען ווערן. כ'וויל ענק פארציילן א מעשה וואס דער חפץ חיים האט פארציילט, עטס ווייסט ס'איז געווען אזא זאך אז מ'פלעגט כאפן קינדער, דער צאר פון רוסלאנד פלעגט כאפן קינדער ווען זיי זענען געווען אלט פיר פינעף יאר, מ'איז געגאנגען ארום די הייזער און מ'האט געכאפט קינדער און מ'האט זיי געטראגן ערגעץ אוועק, קיינער האט נישט געוואוסט וואו, און די קינדער וואס מען האט געכאפט זענען שוין געווען קאנדעמט אז זיי מוזן דינען ביז די פופציג זעכציג יאר, און נאכדעם פארשטייסטו אז עס איז שוין קיין איד נישט געבליבן עניוועי. דער הייליגער ר' פנחס'ל קאריצער איז געווען א תלמיד פון בעל שם האט אויך געהאט צוויי קינדער וואס מען האט זיי געכאפט אזוי, איז געווען דעמאלטס א יום כיפור און ר' איציק'ל פעטערבורגער איז געקומען צו פארן פאר יום כיפור און דער צמח צדק זענען געקומען צו פארן קיין פעטערבורג פאר יום כיפור וועגן פדיון שבויים. און ס'איז געווען אזא שיל וואס דארטן זענען געווען די אלע וואס דער צאר האט זיי נעבעך אוועק גענומען, זיי האבן געהייסן די קאנטאניסטן, ס'איז דא זייער אסאך שיינע מעשיות וויאזוי זיי האבן זיך געפירט מיט מסירות נפש, די אלע וועם מען האט אוועקגענומען א גרויס חלק האבן זיך געפירט מיט מסירות נפש, עניוועי, דער סוף איז געווען אז ס'איז געקומען יום כיפור און ס'איז געווען די שיל פון די קאנטאניסטן, די פויערן, ר' איציק'ל פעטערבורגער איז געווען אזא גרויסער צדיק און האט אזוי מורא געהאט פאר ראש השנה יום כיפור אז ער האט זיך אסאך מאל געדארפט פינף אדער זעקס מאל טוישן דאס העמד אין אלול פאר שווייס וואס ער האט געציטערט פארן פחד השם פארן פחד הדין שטעל דיר פאר. עניוועי איז ער געווען אין דעם שול פון די פראסטע מענטשן און מען האט געוואלט צושיקן א בעל תפילה האט מען צוגעשיקט. ר' פנחס'ל קאריצער'ס א זון, אבער דא איז ער נישט געווען, ער האט נישט אויסגעזען ווי ר' פנחס'ל קאריצער האט געוואלט ער זאל אויסזען, אבער ער איז געווען ערליך, אז ער איז צוגעגאנגען צו נעילה זאגט ער, רבונו של עולם, וואס זאל איך דיך בעטן, איך זאל בעטן איך זאל לעבן לאנג, איך האב דאך נישט קיין לעבן, איך האב נישט קיין קינדער, איך האב נישט חתונה געהאט, וואס האב איך פון מיין לעבן, איך וועל שטארבן היינט, צו אין פופצן יאר ארום, ס'וועט שוין נישט אויסמאכן, סאו פאר בעטן אז איך זאל לעבן לאנג אינטערעסירט מיך נישט. רבונו של עולם, וואס זאל איך דיך בעטן איך זאל האבן פרנסה? דער צאר ניקאליי געט אונז צו עסן, אונז זעמיר זיין ריטייערטע סאלדזשערס, ער זארגט פאר אונז עסן און שלאפן, סאו דארף איך דאך דאס אויך נישט, סאו וואס זאל איך דיך בעטן זאלסט אונז געבן? קינדער? מען בעט בני חיי מזוני, קינדער? וואס? אונז האמיר דאך נישט חתונה געהאט, וואס עמיר יעצט ביי די זעכציג גיין חתונה האבן? ווער וועט אונז נעמען? סאו דארף איך דיך דאס אויך נישט בעטן, בעט איך נאר איין זאך, יתגדל ויתקדש שמיה רבא, האט דער רבי דער צמח צדק געזאגט, זיין קדיש האט דורכגעבראכן אלע טויערן. א סוף איז געווען אז זיי האבן געהארגעט דעם צאר אויכעט, און ס'האט זיך אויפגעהערט די ביטערע גזירה פון נעמען אוועק קינדער אויף אסאך יארן, אויף דרייסיג פערציג יאר. איך געב ענק נאר א משל וואס דאס איז געווען די צאר ניקאליי. יעצט, די חברה וואס זענען צוריקגעקומען צו זייער האום טאון, זענען זיך שוין נישט געווען ערליך, זענען שוין געווען אויסגעטון פון אידישקייט, פלעגט מען זיי רופן יוון, אה דא האסטו דא גייט דער יוון, עניוועי איינמאל איז געווען א מעשה אזוי, איינער איז צוריק געקומען אין זיין שטאט און ער האט געזען ס'איז דא א שיעור יעדן טאג גמרא תוספות, ער איז געגאנגען אויסהערן, כאטשיג ער האט נישט פארשטאנען גארנישט ווייל ער האט דאך נישט געקענט קיין לערנען, אבער ס'איז דא אסאך אזעלכע רוסישע וואס איך האב נאך געטראפן, זיי פלעגן כאטש זיצן ביי די גמרא, זיי האבן אזוי ענדזשויט די גמרא, די ניגון מיט אלעם, אה! א אידישע נשמה, עניוועי, בקיצור, און ווען מ'איז אריין געקומען צו לערנען מסכת יבמות, איז א, איז ווייסט דאך א יבמה הייסט די פרוי וואס מ'דארף איר געבן אדער חליצה אדער יב, א יבם הייסט דער מאן, און ער האט געהאלטן אין איין זאגן אז זיי האבן זיך גענומען אים צו טשעפענען, זיי האלטן אין איין זאגן א יוון, א יוון, ער האט נישט געוואוסט א חילוק צווישן א יוון און א יבם, און. ס'איז געווארן א גרויסע מלחמה, דאס איז א שטאט, מען לערנט פאר, און ער שרייט ער וויל לערנען, און מען טשעפעט מיט אים, מען רופט אים א יוון. בקיצור, מען האט אים אנגעהויבן מסביר צו זיין, ס'קען נישט זיין מען וויל דיך טשעפען, דו קענסט דאך נאך נישט קיין עברי, קוק אריין העסטו זען, דאס איז יוון און דאס איז יבם. האט ער געזאגט, ניין, ניין, ניין, איך קען נישט קיין עברי און איך ווייס טאקע נישט קיין חילוק, און עטס מיינטס מיך נאר צו טשעפען. קיצור, איז געווען דארט איין איד האט אים געזאגט הער אויס קענסט נישט קיין עברי? פיין איך וועל דיך אנהייבן צו לערנען. האט זיך מיישב געווען ער גייט אים אנהייבן צו לערנען עברי, און ער האט אנגעהויבן צו לערנען צוביסלעך עברי, נאכדעם האט ער אנגעהויבן צו פארשטיין א חילוק צווישן א יבם און א יוון, ווייל די אלע נעבעך האט מען געטשעפעט מען האט זיי גערופן יוון, בקיצור זאגט דער הייליגער חפץ חיים הערט א בריוו וואס דער חפץ חיים שרייבט, לבסוף אני הכרתי את האיש, איך האב דערקענט דעם יוון דעם מענטש, בהיותו מעוטר כבר בתואר, הגאון מליפנישאק, ער איז גאר געווען א גאון, איר הערט וואס דא טוט זיך? ס'קען געשען ביי אונז אויך, יא, פונקט מ'איז שוין אלט זעכציג, ס'קען געשען, דער איד האט אויך געמוזט זיין זעכציג, אויב מ'האט אים שוין ארויסגעלאזט פון מיליטער צווישן פופציג און זעכציג. איר פארשטייט וואס דא טוט זיך? רבותי, ס'מיינט אונז אויך. און נאך א זאך וויל איך זאגן די בחורים מען זאל וויסן, ווען רבי עקיבא איז געשטאנען אינדרויסן פון די טיר האט ער געזען אז שטייט אינעווענדיג אן אלטער איד, און ער זאגט, דיין מאן לאזט דיך איבער צוועלף יאר אליינס, וואס איז דאס? זאגט ער, ער זאל מיך נאר הערן און לערנען נאך צוועלף יאר רצופים. האט ער געהאט שוין א רשות צו גיין נאך אויף צוועלף יאר. יעצט טאמער איז ער נאר אהיים געקומען יעצט איין מאל איז א סימן אז די גאנצע צייט האט ער נישט געטראכט פון די פרוי, ער געווען פארנומען אין לערנען תורה, איז לכאורה פרעגן אלע בעלי מוסר וואס איז ער נישט אריין געקומען זאגן העלאו און איך גיי שוין ווייטער. איז דא זייער א שיין ווארט, זייער א טיף און א הייליג ווארט, חזקאל לעווינשטיין זאגט. ס'איז נישט גלייך אז מ'לערנט צוועלף יאר תורה און נאך צוועלף יאר ווי פיר און צוואנציג יאר רצוף. פארוואס זאגט ער א מורא'דיג ווארט, הערט אויס א פייער פון א ווארט. אז מ'דארף אנווארעמען צען מינוט וואסער, ס'דויערט צען מינוט אנצואווארעמען, גייט מען עס אנווארעמען. ווען דו זאלסט נעמען די צען מינוט זאלסטו עס צוטיילן אויף פינף מאל, זאלסט לייגן קודם ארויף אויף איין מינוט, נאכדעם אראפנעמען אויף א מינוט, נאכדעם צוריק לייגן אויף צוויי דריי מינוט, נאכדעם צוריק אראפנעמען און ארויפלייגן און אראפנעמען, עט זיך דאס וואסער אמאל אנווארעמען? קיינמאל אין לעבן. נישט. דאס הייסט רצופין, רצופין מיינט ס'מוז זיין איינס נאך עס אנדערע, נישט אראפגענומענערהייט, ווען נישט איז עס גארנישט ווערט. יעצט, ס'איז דא א א זאך אין מסכת מלקות, משלשלין בממון ואין משלשלין במלקות, אז מ'וויל יענעם ארויסציען טויזנט דאלער, איז די עדות צעטיילן זיך יעדער געבט פינף הונדערט דאלער, טאמער וויל מען אבער אים געבן מלקות און ס'איז זיך אים נישט געקומען, ס'איז געקומען זוממין און ס'איז נישט אמת, איז. טוט מען נישט משלשל זיין, געבן דעם א דריטל און א דריטל צו דעם העלפט און דעם העלפט, נאר ס'קומט זיך אים גארנישט, משלשלין בממון, בממון געבט מען, טיילט מען עס איין, און במלקות טיילט מען נישט איין, נאר מ'ספארט, מ'האט געזאגט עדות אויף איינעם אז ס'קומט מלקות און ס'איז נישט אמת, מ'האט געכאפט אז ס'איז געווען עדים זוממים און מ'קומט זיך גארנישט פאר די עדים זוממים. פארוואס איז דא א טיף ווארט פון ר' חיים בריסקער? ווייל יעדער שמיץ די נעקסטע טוט אסאך מער וויי, שוין ס'איז נישט אז דו געסט איינעם איין שמיץ נאך א שמיץ, דער פיפטער טוט אסאך מער וויי ווי דער ערשטער ווי דער צווייטער, ווארום ס'איז אויף א פארווייעדיגן גוף טוט שוין אלעס וויי, איז די זעלבע דא אויך, אז דו לערנסט צוועלף יאר און נאכדעם מאכסטו הפסקה און נאכדעם נאך צוועלף יאר איז נישט די זעלבע ווי ס'גייט רצופין ווייל ס'גייט ס'גייט ס'גייט ס'גייט ס'טוט מער וויי, דער עול התורה איז שטערקער. די יגיעת התורה איז שטערקער און דער אייבערשטער באצאלט פאר דעם א גרעסערן שכר. קינדערלעך טייערע עס קומט א פיינער ווארעמער זומער, עס וועט נישט זיין די פגעי הזמן, די שניי, די גליטשעכץ, מען וועט ארויספארן אין קעמפ, זעטס נוצטס אויס רצופין, עס איז אזא רצופין, עס איז דא בחורים וואס לערנען פינף שעה רצופין, דריי שעה רצופין, אן א הפסק, דאס איז א מורא'דיגע זאך, דאס לייטערט אויס דעם גוף און די נשמה אינאיינעם. און טאמער צוברעכט מען עס מיט נישט רצופין. דאס איז די ארגסטע זאך וואס ס'קען זיין. דער חזון איש שרייבט, לימוד שעה אחת, צו לערנען א שעה להפסיק שעה אחת, הוא קיום התוהו, דאס איז דער קיום פון תוהו, האפס וההעדר, הרי זה זורע ושולח עליהם מים לסחפן, ער פלאנצט איין, נאכדעם שיקט ער וואסער, עס זאל עס אפוואשן אינגאנצן.

מען דארף מאכן תחבולות אזוי מען איז עס קונה, און דער עיקר איז להתפלל על זה תמיד און זיך בעטן דעם אייבערשטן, אזוי ברענגט ער אין קובץ איגרות חלק א', איגרת ג' און אזוי געפינען מיר אויכעט אז ר' חנינא איז געגאנגען לערנען תורה, סוף, און ר' שמעון בן יוחאי האט שוין געהאלטן פארן ענדיגן זיין שבע ברכות. האט אים ר' שמעון בן יוחאי געזאגט, ווארט אויף מיר אפאר מינוט, ער איז געווען איינער פון די תלמידים וואס האבן שפעטער געלערנט ביי רבי עקיבא און חנינא מיט ר' שמעון בן יוחאי, כדי מען זאל מיר קענען גיין אינאיינעם, האט רבי חנינא געזאגט איך וויל נישט, פארוואס? ווייל ער האט געזאגט כ'האב מורא אז כ'האב טאקע מיט דיר לערנען אויפן וועג תורה אלעס אבער ווער ווייסט וויפיל עיכובים ס'וועט זיך נאך מאכן, ווייל דער יצר הרע האט א מנהג צו שיקן אסאך עיכובים, איז מצוה הבאה לידך אל תחמיצנה. שוין. איך האף אז ס'וועט זיין מירצעשעם א געווינטשענער זמן, ס'גייט ברוך השם זייער גוט מיט אלע עניינים, די אינאניזנעס האט זיך געווארן זייער ווייניג ברוך השם, און ס'קומען שוין ארויס אויף אזעלכע ראש ישיבות און מנהלים וואס מ'האבן מיר געמיינט זענען ממש צדיקי הדור, און מ'העט זיך פון יעדן מוזן וואטשן, און דער אייבערשטער זאל העלפן די בחורים זאלן לערנען פלייסיג און די ראש ישיבות זאלן נישט ארויסווארפן די בחורים, אזוי אז מ'עט מירצעשעם האבן א פרייליכן א גליקליכן. זומער און יעדער איינער זאל האבן אלע משאלות ליבא לטובה, אמן ואמן, כל טוב, א גוטן זומער, א פרייליכן זומער און א לעכטיגן זומער.